פונקט יעצט, אין צוזאמענהאנג מיט חנוכת הבית פון אונזער נייער היים, זענען געשטערט געווארן דורך די טרויעריגע ידיעות וואס מיר האבן באקומען וועגן די גרויסע אבידות וואס די אידישע ליטעראטור האט די לעצטע צעהן טאג געליטן. ס'האט אויסגעהויכט זיין לעצטן אטעם איינער פון די צארסטע אידישע דיכטער דער וואונדערליכער שעפער פון קינדער-לידער מאני לייב ס'איז אוועק פון אונז אויף אייביג, דער היסטאריקער ביבל-פארשער חיים שויס ס'איז נישטא מער צווישן די לעבעדיגע, דער באקאנטער שרייבער און פובליציסט ב. י. גאלדשטיין ס'זענען אין די לעצטע עטליכע טעג אויך אוועק פון אונז צוויי זייער באדייטנדע געזעלשאפטליכע טוער, דער פרעזידענט פון דעם ארבעטער רינג לעא ארקין, דער קולטור דירעקטאר פון נאציאנאלן ארבעטער פארבאנד פנחס גינגולד. גרויסע אבידות אין משך פון איין צוויי וואכן טא לאמיר באעהרן זייער כבוד, זייער אנדענק מיט אויפשטיין פון די ערטער. די פאלקס ביבליאטעק האט באשלאסן איינצוארדנען דעם חנוכת הבית נישט נאר דורך איין אפיציעלער גרויסער פייערונג ווי עס פירט זיך געווענליך נאר דורך א גאנצע וואך קולטור אונטערנעמונגען וועלכע זאלן כאראקטעריזירן די הויפט געביטן פון דער ביבליאטעק ארבעט און פאראינטערעסירונגען. היינט איז דער ערשטער פון די דאזיגע אוונטן. וועלכע וועלן זיך ציען אומאונטערבראכן ביז שבת איינשליסליך. נאטירליך איז דער ערשטער אוונט געווידמעט דעם בוך אין דער ביבליאטעק, אונזער הויפט געביט פון ארבעט, און האט דען געקאנט זיין א פאסיגערער מענטש וועלכער זאל די פראבלעמען ביי אונז באהאנדלען ווי דאקטער יעקב שאצקי אונזער היינטיגער גאסט. דאקטער יעקב שאצקי איז איז נישט קיין פנים חדשות אין מאנטריאל. מיר האבן אים שוין געהערט אין אונזער ביבליאטעיק אסאך מאל. טראצדעם האלט איך אז מיר, אז איר ווייסט און מיר אלע ווייסן נישט גענוג וועגן דאקטאר שאצקי'ס פערזענליכקייט, איך וויל דעריבער אין אפאר ווערטער אים פארשטעלן. דאקטאר שאצקי איז איינער פון די ערשטראנגיקסטע אידישע היסטאריקער. זיינע ארבעטן אויפן געביט פֿונעם לעבן פֿון ייִדן אין פּוילן, פֿון ייִדישן טעאַטער, פֿון דער ייִדישער פּרעסע. זײַן לעצט ווערק, וועלכעס איז נאָך נישט געענדיקט, וועגן דער ייִדישער גרעסטער קהילה אין פּוילן, וואַרשע, אַ פֿינף-בענדיק ווערק. זײַנע אומצעליקע באמת ווערק שטעלן אים אין דער ערשטער רײַע פֿון ייִדישע היסטאָריקער. דאס איז איין געביט פון זיין וויסנשאפטליכער ארבעט. דאקטאר שאצקי איז איינער פון די גרעסטע קענער פון בוך, ביבליאגראף, ביבליאטעקאר, ארכיוויסט, אלע געביטן פון בוך זענען דורך אים גרינדליך שטודירט געווארן. דאן, דאס אלץ ווייסן מיר ביז יעצט דאך, אבער איך וויל מיך מודה זיין אז ביז נעכטן האב איך נישט געוואוסט וועגן נאך א גאר אנדערן וויסנשאפטליכן געביט אויף וועלכן דאקטאר שאצקי ארבעט שוין זייט פֿיר און צוואַנציק יאר, נעמליך, ער איז דער מחבר פון אן ענציקלאפעדיע וועגן פסיכיאטריע וואס ווערט ארויסגעגעבן דורכן אקספארדער אוניווערסיטעט אין ענגלאנד. ס'איז באמת וואונדערליך ווי אזוי איין מוח א מענטשליכער קען אזעלכע פארשידענע געביטן פון וויסנשאפט ארומנעמען און פארטיפן, אבער עס איז א פאקט. דאקטאר שאצקי איז איינער פון די טיכטיגסטע מיטארבעטער, נאנטסטע מיטארבעטער פון ייווא, שוין פון די צייטן פון ווילנע ביז יעצט. טייערע חברים, און אויב דאס איז אייך ווייניג, איז דאקטאר שאצקי א ערשטקלאסיקער עסעאיסט, און אויך א וואונדערבארער אראטאר, רעדנער. מיר האבן געהערט שאצקין נעכטן, מיר האבן געהערט אים אייערנעכטן, און עס ווילט זיך אים ווייטער און ווייטער הערן, דעם דריטן אוונט שוין, איין, איין נאכן אנדערן. טא לאמיר אים טאקע הערן. דאקטאר שאצקי איר האט ס'ווארט.
פארזיצער. כ'האב אויסגעהערט דעם הספד אויף מיר. ס'האט מיר געפעלט איין ווארט איז איבערמאכן אויף געוועזן, און ס'איז א פארטיגער הספד וואס מען רופט אן אויף ענגליש א דרעס רעהערסל אויף א פיונערעל. ליבע פריינט. דעם טיטל עם הספר האבן מיר צו פארדאנקען מאהאמעטן. אין קוראן ווערט צום ערשטן מאל אנגערופן דאס אידיש פאלק דאס פאלק פון ספר. אין ליכט פון נישט-ראמאנטישער.

בוך געשיכטע פארשטאנען אזוי. מיר גייען נישט אריין אין פראבלעם פון אפשאצן פון ווערטן פון ביכער, מיר האבן נישט קיין שום קוואליטאטיוון צוגאנג, מיר האבן א צוגאנג פונקט אזא צום בוך ווי להבדיל צו זייף.

דער סאמע באווייז אז מען געפינט ביי עמיצן אסאך ביכער, וועט דער מאדערנער סאציאלאג נישט זיין צו איבעראייליג און זאגן אז דאס איז א סימן פון גייסטיגער קולטור. צווייטע זאך איז אויך דאס וואס האט געראטעוועט, אין א גרויסער מאס געראטעוועט, דעם פרעסטיזש פאר אידן, דעם בערעכטיגטן פרעסטיזש אז אידן האבן א באציאונג צום בוך איז געוועזן רעליגיע. בעת א מאדערנער סאציאלאג וועט זאגן אויב אזוי קומט דאך אויס אז מיט דעם מאמענט ווען די רעליגיע ווערט אפגעשוואכט ווערט אויך אפגעשוואכט די קולטור פון בוך. דאס זענען אלץ אזעלכע טעארעטישע. פארמולירונגען וואס איך וויל האבן איר זאלט האבן אין זינען, בעת איך וועל דא היינט רעדן. א צווייטע זאך זייער א אינטערעסאנטע אין געשיכטע פון אידישן בוך וועל איך אויספירליך היינט רעדן, און געשיכטע פון אידישע ביבלאטעקן וואס איך וועל אויך היינט זייער אויספירליך רעדן, איז דא אזא מין זאך איינע פון די סאמע אינטערעסאנטסטע ערשיינונגען איז אז ביי אידן קומען אויף גרויסע ביבליאטעקן בעת די קולטור וואס די ביכער וואס רעפרעזענטירן אין לעצטן סך הכל א ביבליאטעק שטעלן מיט זיך פאר

זענען קיין גרויסע ביבליאטעקן פון א געזעלשאפטליכן און אפילו פריוואטן כאראקטער נישט געוועזן. די זארגן זיך פאר דעם אידישן כתב-יד, און שפעטער פאר דעם אלטן העברעאישן ספר, קומט על פי רוב אין אזעלכע לענדער וואו דער ספר ווירקט שוין ניט מער, אבער דער דיסטאנץ ווערט אזוי היסטאריש, אז דער איינער וואס קען שוין דעם ספר ניט פארשטיין און איז נישט דער מאמין וואס שטייט אין דעם ספר, באקומט א מין אביעקטיוו-קולטור-היסטארישן צוגאנג

ווען נישט דער קאמף צווישן פראטעסטאנטיזם און קאטאליציזם, ווען ביידע צדדים האבן געוואלט האבן די מקורים אויף וועלכע מ'קען באזירן זייערע טעאלאגישע וויכוחים, וואלט די ערשטע מאנוסקריפטן פון א קמחי אינגאנצן פארלארן געגאנגען. די ערשטע מפרשים פון תנ"ך אונזערע וואלטן אפשר אינגאנצן פארלארן געגאנגען, און ווען איר גיט זיך א טראכט אז געראטעוועט האבן דעס על פי רוב גוי'שע געלערנטע און גוי'שע ביבליאטעקן,

פון דער צווייטער זייט, דערפאר ווייל דאס בוך איז געוועזן א טייל פון דער רעליגיעזער קולטור, און אין יענער צייט איז נישטא קיין אונטערשיד ס'איז רעליגיע איז קולטור, דארף מען אויך זען אז אידן האבן אויפגעטאן זייער א סך אין דעם פראצעס פון אנטוויקלען, איך וואלט אפילו געזאגט, א געוויסע א געוויסע עטישע צוגאנג, איך וואלט געזאגט א נייעם דעקאלאג, א נייע עשרת הדברות ווי אזוי זיך צו באציען צו ספרים. בעת מיר האבן ביי גויים פון אזוי פרי ווי דרייצענטער יארהונדערט, ביכער וועגן ביבלאפיליע, דאס הייסט ליבע פארן בוך, האבן מיר ביי אידן אזוי פרי ווי צוועלפטע יארהונדערט, אין ספר החסידים האבן מיר ממש א טעאלאגיש עמאציאנעלן צוגאנג צו דעם ספר, און ווייניג זיך אפגעגעבן מיט דעם וואס ביי גויים האט עס געשפילט א גרויסע ראלע און ביי אידן האט עס כמעט נישט געשפילט קיין ראלע, ווי מיר וועלן שפעטער זען, דאס הייסט דער ריין עסטעטישער, דער ריין קולטור-היסטארישער ווערט פון דעם ספר. א צווייטע זאך זייער א וויכטיגע, אז

ספעציעל ווען עמיצער האט א געלעגנהייט צו זען די ביבליאטעקן, און איך מוז אייך זאגן די ביבליאטעקן געפינט מען נישט אין לאנדאן, איר דארפט פארן אין די טיפענישן פון דער פראווינץ פון גרויס פון גרעיט בריטען, דארטן געפינען איר, אין די עסטעיטס וואס מען זאגט די ביבליאטעקן. קענט איר זען אז דארטן האבן זיך אפגעהיט אזעלכע וואונדערבאר ריינע עקזעמפלארן פון אכטן און ניינטן און צענטן יארהונדערט דערפאר ווייל מ'האט זיי קיינמאל נישט אויסגעליען דערפאר מ'האט זיי געהיט דערפאר וואס מ'האט זיך מיט דעם אפילו בארימט און דערפאר ווייל ס'איז געוועזן א געוויסע

אז דער וואס לייט נישט קיין ספרים האט נישט דאס רעכט די ספרים צו באזיצן, דאס איז איינע פון די וואונדערבארסטע וואס איר געפינט עס נישט ביי גוים, דער וואס לייט נישט קיין ספר רעפלעקטירט עס אויף זיין מאראלישן כאראקטער. אז ער קען אנטון פארשידענע געמיינע זאכן, און דאס שפיגלט זיך אפ נישט וואס ער וויל מיר נישט לייען קיין געלט, ווייל ער וויל נישט לייען קיין ספר. און די צווייטע, זייער א וויכטיגע, איז אז דער ספר, אפילו ווען א יחיד האט אים און האט אים באצאלט, איז אין זכות פון די שליחות וואס דער ספר ברענגט מיט זיך, איז ער און דארף זיין א טייל פון דעם קהל, ווייל אויב א ספר האט א שליחות, א מיסיע, פארוואס זאל דער יחיד וואס באזיצט דעם ספר זאל די שליחות, די מיסיע פון דעם ספר באהאלטן נאר פאר זיך? דערביי וועט איר זען אז צום ביישפיל איר געפינט אזעלכע מין וואונדערבארע באמערקונגען ווי איר געפינט אין א ספר פון פערצנטן יארהונדערט אזא מין באמערקונג, א גוי וואלט געזאגט, א נישט געבונדענער ספר וועט א בוך, א נישט געבונדענער בוך, וועט כלה ווערן, און אפשר האט ער געטראכט אין טערמינען אז וואס עלטער וועט ער ווערן וועט ער אים בעסער קענען פארקויפן. אז די אלע די זאכן קומען אריין ווען עס קומט צום פראבלעם איינבאנד און בוך. אבער אין פערצן יארהונדערט שרייבט רבי אליעזר בן פרי אזוי, ווען ער האט געהאט א משנה תורה אן עקזעמפלאר פון רמבם'ן, און די פראגע איז געוועזן וועמען דאס איבערלאזן, צו זיינע קינדער צו דעם בית דין פון דער שטאט וואו ער האט געוואוינט, האט ער עס אזוי מאטיווירט, זיינע קינדער וועלן אפשר אריינקוקן אבער וועלן אים נישט בינדן. פון דעם איז געדרונגען אז אין פערצנטן יארהונדערט האט איינבאנד געקאסט אסאך געלט און נישט יעדער האט זיך געקענט דאס ערלויבן. אבער דער בית דין, שרייבט ער, און דא קומט די וואונדערבארע ציטאטע, וועט זיך שעמען האלטן א נישט געבונדענעם ספר, ווייל א נישט געבונדענער ספר זעט אויס ווי א נאקעטע פרוי. קומט אריין א ריין מאראל עטישער באגריף. דאס איז די זאך. ווייטער, א צווייטע וויכטיגע זאך איז, וואס זאמלער פון די דאזיגע זאכן האבן מיר געהאט גאר אין אנהייב פון מיטלאלטער. צום ביישפיל, מיר האבן דעם ערשטן קאטאלאג פון יאר נײַן הונדערט און דרײַ און פֿופֿציק פון בבל, און דער אומבעקאנטער ראש הישיבה אין בבל וואָס האט געהאט די דאזיגע זאמלונג שרייבט אין דער הקדמה פון זיין קאטאלאג, קינדער, איך האב אייך גארנישט וואס איבערצולאזן חוץ די דאזיגע כתבי יד. אבער קינדער, טראכט נישט וועגן דעם אז איר זאלט פון דעם האבן א חיונה. וואס איז מזה געווארן ווייסן מיר ניט. כ'האב געזאגט אז דער צוגאנג ביי אידן צום ספר איז געוועזן ער געהערט צו קהל, ער געהערט צו רשות הרבים, יעדער איינער דארף אין דעם אריינקוקן. און די בעסטע אילוסטראציע פאר דעם איז די גרויסע צאל צוואות וואס מיר האבן, נישט אלע זענען געדרוקט, אסאך זענען נאך אין מאנוסקריפט, צוואות וואס דאטירן זיך פון אכטן יארהונדערט אן, וואס צו טון מיט ספרים אין פאל פון דעם טויט און אזוי ווייטער. און אט איז געוועזן א משפחה, די איבן תיבן משפחה, דאס איז געווען דריי דורות, נישט פון אריגינעלע שרייבערס, נאר איבערזעצערס, די תיבן משפחה האט איבערגעזעצט פון אראביש אויף העברעאיש, באזונדער רמב"ם און נאך אויך אנדערע. שרייבט איינער פון זיי, ר' יהודה איבן תיבן, אזוי. מיין קינד, אין דער צוואה, איך האב דיר איבערגעלאזט ביכער פון אלע מעגליכע טיילן פון וויסנשאפט. אפטמאל האב איך דיר איבערגעלאזט אין צוויי און אפילו דריי עקזעמפלארן, פארשטייט זיך אלצדינג געשריבן מיט דער האנט, ווייל דאס איז אפאר הונדערט יאר איידער מען האט אנגעהויבן דרוקן. און אָט וואָס איך וויל דיר זאָגן אין מיין צוואה, זאָלסט די העברעיִשע ספרים דורכקוקן יעדן חודש, די אַראַבישע איינמאָל אין צוויי חדשים, די געבונדענע ביכער זאָלסטו איבערקוקן איינמאָל אין דריי חדשים, זאָלסט אַלצדינג אַראַנזשירן אין אַזאַ מין סדר, אז זאלסט נישט פארלירן קיין צייט ביים זוכן א ספר וואס דו דארפסט האבן, און זאלסט וויסן דעם פלאץ אויף דער פאליצע וואו עס שטייט. ווען וועסט מאכן די רשימה פון אלע ספרים און זייער פלאץ, געדענק מיין קינד, זאלסטו אזוי געדענקען אז בעת וועסט צוריקשטעלן א ספר זאלסט נישט באדארפן אריינקוקן אין די רשימה, זאלסט גארניט פארלירן, געדענק דאס איז אלץ וואס דו פארמאגסט, דאס א צוואה פון סוף פון צוועלפטן יארהונדערט. ספרים האבן משמעות געהאט אזא קאלאסאלן ווערט אין טערמינען פון פינאנציעלן ווערט, אז די עלטסטע ליציטאציעס אויף ביכער בכלל וואס זענען פארצייכנט אין דער אלגעמיינער געשיכטע פון בוך-קולטור,

דער ערשטער העברעישער ספר האט זיך געדרוקט אין פֿערצן הונדערט און צוויי און זיבעציק, און די ערשטע און די יארן, די אַכט און צוואַנציק יאר ביז טויזנט פֿינף הונדערט, הייסט אינקונאבולא, פון ווארט קונא וואס מיינט א וויגע, א וויגל, און אויף דייטש הייסט עס טאקע וויגן דרוק, אבער מיר וועלן באלד קומען צו דעם. די הויפט זאך איז ווער זענען געוועזן די וואס האבן דאס געהאט. זייער זעלטן לומדים. אבער עס ווארפט זיך אין די אויגן די גרויסע צאל פון דאקטוירים וועלכע זענען געוועזן לומדים, אבער די מעדיצין האט אריינגעטראגן אזויפיל אז זיי האבן געקענט צופרידנשטעלן אויך זייערע לומדישע אינטערעסן דורך קויפן. און מיר געפינען צום ביישפיל אין דרייצענטן און פערצנטן יארהונדערט זייער אסאך דאקומענטן פון אידן אין פראנקרייך

און מיר געפינען צום ביישפיל אזא מין זאך, איינער פון די וואס האט פארטראטן א געוואלדיגע פארצווייגטע משפחה פון דאקטוירים און לומדים, די מאסקאני משפחה, יהודה אריה, אריה יהודה מאסקאני איז געבוירן געווארן אין דרײַצן אַכט און צוואַנציק, האט ער איבערגעלאזט אן אינווענטאר, דאס איז דער עלטסטער אינווענטאר וואס איינער האט פארמאגט, דארטן געפינט איר אלצדינג, די מעבל און אויך די ספרים. ער האט געהאט הונדערט און זיבן און פֿערציק ספרים. דערביי איז פאראנען א עיקר שכחתי אין דעם אינווענטאר וואס האט א קאלאסאלע היסטארישע באדייטונג וואס ליידער אונזערע היסטאריקער האבן פארקוקט, נישט געהאט קיין געדולד

אז די צוויי זענען געוועזן ווערט מער ווי די הונדערט און זיבן און פֿערציק, דאס האבן געמוזט זיין עפעס אויסערגעווענליכע זאכן. די מעבל האט ער נישט פארזעצט. דארף מען ווייטער זאגן אז יענע צייטן האבן צוויי העברעאישע מאנוסקריפטן, און דער לאמבארד איז א גויאישע אין יענער צייט, האט געהאט א גרעסערן ווערט ווי די מעבל, פארוואס האט ער נישט פארזעצט די זילבער און אנדערע זאכן צו חוץ דעם האבן מיר נאך אפאר אלטע ליסטעס, די עלטסטע דרייצן זיבן און זיבעציק, וואס פאר א ווערט האבן געהאט ספרים אין יענער צייט, געדענקט איך רעד אלץ וועגן מאנוסקריפטן, און דא העלפט אונז דער רבונו של עולם אז מיר האבן א א בארעדעוודיגן רב געהאט אין ליסעבאן וועלכער בעת דעם גירוש אין שפאניע האט ער געוואלט דווקא פארן קיין ארץ ישראל און ער האט נישט געהאט קיין געלט. זענען געוועזן אזעלכע היסטאריקער וואס שטודירנדיג רייזעס האבן אפגעשאצט אז פארן פון ליסבאן קיין ירושלים אין פֿערצן צוויי און נײַנציק וואלט מען באדארפט האבן לויט דער היינטיגער וואלוטע אן ערך צוויי טויזנט זיבן הונדערט און איין און פֿערציק דאלאר, אלזא איז אפגעשאצט געווארן. ר' שלמה אבן יחיא דער רב פון ליסבאן דערציילט אז בעת דעם גירוש ווען ער האט געמוזט פארלאזן ליסבאן, האט ער פארקויפט דרײַ הונדערט ספרים, אלץ וואס ער האט געהאט פונקט צו קויפן א נסיעה קיין קאנסטאנטינאפל. ווען איר עט נעמען יעצט וואס האט געקאסט די רייזע פון ליסבאן קיין קאנסטאנטינאפל, פונאנדערטיילן אויף דרײַ הונדערט, וועט איר זען ווי הויך איז עס געוועזן אין יענער צייט א פרייז פון א מאנוסקריפט. הגם מיר ווייסן נישט וואס זענען געוועזן די דרײַ הונדערט צו ס'איז קליינע, צו בראשורן, צו גרעסערע, לכל פחות איז וויכטיג. דער ספר האט אין מיטלאלטער געשפילט א גרויסע קולטור-ראלע, וואס איז פארשטענדליך, האט געשפילט א גרויסע עקאנאמישע ראלע, און מ'קען פון דעם נישט אוועקגיין, עס איז געוועזן לייכטער פארשטייט זיך צו זאגן צו די קינדער אין א צוואה, דאס זענען הייליגע ספרים, איך לאז דיר עס איבער, אי מיין קינד אדער מיינע קינדער שטודירט עס, אבער אין די זעלבע צייט איז געוועזן פארשטענדליך דאס איז געוועזן א ווערט, אן אביעקטיווער ווערט, מחוץ דעם וואס ס'האט געהאט א גייסטיגע באדייטונג.

גוט געקענט העברעיש און האט אויך געקענט גוט יידיש, איינער פון זיי האט דאן אנגעשריבן די ערשטע גראמאטיק פון דער יידישער שפראך, אז זיי האבן געקויפט גאנצע ביבליאטעקן דווקא פון לומדישע משפחות און על פי רוב פון פוילן.

דאס איז געוועזן די טראגעדיע פון א געוויסע עקאנאמישע ירידה וואס האט געבראכט דערצו אז דווקא רבנים האבן פארקויפט זייערע ספרים און דווקא דאקטוירים רייכע וואס זענען געוועזן ווייט שוין אפילו פון דער פרומקייט פון זייערע טאטעס

וואָס לומדישער געוועזן אַ ייד, אַן אָרעמער איז ער געוועזן, ווייל לומדות האָט זיך נישט באַצאָלט, איז אין זכות פון דעם קאַמף פאַר פּרייזן אויף דעם העברעאישן ספר איז דער דער נסיון געוועזן אַזוי גרויס, אַז גרויסע לומדים פון פּוילן האָבן פאַרקויפט אַלטע ספרים דווקא אין ניט-יידישע הענט. וואָס נאָך מער, איר ווייסט דאך אז מנשה בן ישראל'ס זון פלעגט ארומפארן אין פוילן און איינקויפן די דאזיגע ביבליאטעקן, געוועזן אין לובלין, ער איז געוועזן אומעטום, און שפעטער אזוי ארום אנשטאט א דאנק מנשה בן ישראל'ס זון האבן די גרויסע ביבליאטעקן ווי קארפוס קריסטי און אנדערע אין ענגלאנד די וואונדערבארסטע העברעאישע

א קהילה פאר דעם דרוק, געדענקט פאר פארן סוף פופצענטן יארהונדערט רעד איך אלץ, וואס האט געקענט זיך ערלויבן א גאנצן ש"ס. מיר האבן בריוו צום ביישפיל פון אנהייב פון זעכצענטן יארהונדערט ווי מען בארגט זיך אויס פון איין קהילה אין א צווייטער, די די אין די בריוו א געוויסן טייל פון דער גמרא, וואס נאך מער, מיר האבן אפילו א בריוו וואו טיילן פון תנך ווערן אויסגעליען, אזוי שווער איז געוועזן. דערפאר האט דער סופר דער קאפיסט געשפילט אזא מין גרויסע ראלע, דערפאר האט דער פארשטארבענער גרויסער ביבליאגראף אהרן פריימאן אין זיין מאנומענטאלע זאך א רשימה פון קאפיסטן אין מיטלאלטער, האט ארויסגעבראכט אזא גוואלדיגן שלל פון נעמען, אז עס לאזט זיך אויס אז ס'איז געוועזן א גרויסער פראלעטארישער שיכט, און ס'איז געווען א פראפעסיע וואס געגאנגען פון דור צו דור פון, פון די דאזיגע סופרים. און אזוי ווי איר ווייסט דאך היינט צוטאג אז אין א גוטן קאטאלאג פון מאנוסקריפטן ווערט אנגעגעבן אזעלכע זאכן וואס זייער ווינציג פארשטייען דאס בכתב אשכנז און די וואס ווייסן נישט מיינען אז דאס איז אויף דייטש, דאס מיינט צו זאגן כתב אשכנז מיינט א געוויסן א געוויסער טעכנישער וועג פון שרייבן דעם אלף בית וואס ביי די דייטשע אידן האט זיך אנטוויקלט א גוטער פאלעאגראף, דאס הייסט איינער וואס קען ליינען מאנוסקריפטן וועט באלד דערקענען צי דער מאנוסקריפט איז געשריבן אין אין איטאליע אדער אין פראנקרייך אדער אפילו אין סלאווישע לענדער, דער יוסיפֿון פון קיעוו, הגם דיזעלבער אלף בית, וועט יעדערער דערקענען אז דאס שטאמט פון א סלאווישן געגנט האט גארנישט צו טון אז צו אזא מין געוואלדיגער טעכניק איז עס געגאנגען. און מיט דער טעכניק האט זיך אנטוויקלט אט די דאזיקע מערקווערדיגע ליבע צו דעם ספר, וואס פאראלעל מיטן קולט פון דעם לומדישן שטאנדפונקט און רעליגיעזן צוגאנג צו דעם איז אויך געוועזן דער ביבליאפילישער, ווייל ער האט געהאט א גרויסע באדייטונג אויפן מארק. און אז מיר גייען אזוי קענען מיר אויך זען ווי ביסלעכווייז הייבט אנעט שפילן א גרויסע ראלע דער זאמלער. ווען מיר קומען צום זאמלען וויל איך אייך זאגן א מערקווידיגע זאך וואס מען קען נאך נישט ערקלערן ווי אזוי איז דאס געשען. אויב עם הספר, אויב דאס פאלק וואס האט ליב דעם ספר, וואלט דאך דאס פאלק באדארפט באגריסן די די עצם פאקט פון אנטדעקן דעם דרוק. ביי אונז איז געוועזן פארקערט. כ'האב אייך פריער געזאגט אז אינקונאבולאס מיינען ביכער געדרוקט פאר טויזנט פֿינף הונדערט. דאס מיינט מער אדער ווינציגער לאמיר זאגן דעם לעצטן פערטל יארהונדערט פון פופצענטן יארהונדערט. לויט אלע אפשאצונגען האט מען דאמאלס אפגעדרוקט אין די פינף און צוואנציג יאר, געדענקט, פינף און דרייסיג טויזנט ביכער. אויף העברעאיש איז געדרוקט געוועזן נישט מער ווי צוויי הונדערט און פופציג. צוויי הונדערט און פֿופֿציק לגבי פֿינף און דרײַסיק טויזנט. פון די צוויי הונדערט און פֿופֿציק אינקיונאבולען זענען אויף דער וועלט אין ערגעץ נישטא נישט די הונדערט פראצענט פון די צוויי הונדערט און פֿופֿציק, ס'איז נישטא אפילו קיין פֿופֿציק פראצענט פון די צוויי הונדערט און פֿופֿציק. אינגאנצן איז מען יעצט געקומען אן ערך

פון היינט ווייסן מיר אבער אז ס'איז געוועזן צוויי הונדערט און פֿופֿציק, ס'קען זיין אז בעת איך רעד יעצט צו אייך זיצט ערגעץ אין דער וועלט אן אנדער ביבליאגראף וואס האט אויסגעפונען נאך איינעם אדער נאך צוויי, ווייל מיט צוואנציג יאר צוריק איז געוועזן אינגאנצן הונדערט און פֿופֿציק. עס נעמט זיך דערפון וואס די נעמען פון די ביכער זענען אנגעגעבן געווארן און די ביכער האט מען נישט געפונען, איז לויט די נעמען פיגורירט מען דאס. יעצט וואס איז דא געשעהן? ווען מען האט אנגעהויבן דרוקן, פארשטייט זיך אז ס'איז געוועזן זייער קאסטבאר דאס דרוקן, אבער אסאך רבנים זענען ארויס קעגן דעם. אין אייניגע לענדער זענען רבנים געוועזן קעגן דעם געדרוקטן ספר אזוי שפעט ווי סוף זעכצנטן יארהונדערט. דערפון נעמט זיך איינע פון די ערשטע זאכן. חסידישע רביים זענען געוועזן געגן דעם געדרוקטן, גענוג אויך צו דערמאנען די לובאוויטשע שיטה, וואס איז געוועזן אזוי לאנג געגן דעם, אז היינט צו טאג געפינט איר מער קאפיעס אין כתב יד פון דעם תניא, פארשידענע ווערסיעס און פארשידענע אויסגאבעס, און פון און פון פוילישע חסידישע רביים ווי איר געפינט זיי נאך געדרוקטערהייט. ערשטנס איז געווען דערפאר ווייל מ'האט נישט געוואוסט ווער עס דרוקט. מ'האט נישט געוואוסט צו דער דרוקער איז א גוי צו א איד, און אויב ער איז א איד צו ער איז א פרומער איד. מ'האט עס פארגליכן מיט שמירה, מיט מצה שמירה. דא קען מען א קוק טון צו די מצה ווערט געבאקן, ווי אזוי קען מען שטיין און קוקן ווי דער ספר ווערט געבאקן? דאס איז געווען איין זאך. צווייטע איז געוועזן א געוויסער אריסטאקראטיזם. אויב איך לערן תורה, און אויב ס'וועט זיין א געדרוקטער ספר, וועלן אפשר אידן אויפהערן קומען און הערן מיין תורה. דאמאלס פארליר איך אויך די פרנסה. כ'האב אן איינדרוק אז חסידישע רביים האבן אויך געהאט דעם זעלבן שטאנדפונקט. על כל פנים איז קלאר, א אפאזיציע קעגן דעם פראגרעס און דאס איז געווען א פראגרעס, איז נאר פארנאטירט ביי אידן. אין דער זעלבע צייט אבער איז געוועזן אזא מין גוואלדיגע אינטערעס אז מיטן אנהייב פון דרוקן פון ספרים הייבט זיך אן צו אנטוויקלען די אנהייב פון דער אידישן פון דעם אידישן ביבליאטעק וועזן. ער האט דריי סטאדיעס פון אנטוויקלונג. ערשטע, ער גייט דורך דורך פריוואטע הענט פון זאמלונגען. ווער זענען די ערשטע זאמלערס? כ'האב פריער דערמאנט, דאקטוירים, סתם דאקטוירים? ניין. דאקטוירים לומדים. יעצט וויל איך ארויסזאגן א סוד, אז א דאקטער אין מיטל אלטער און אפילו אין צייט פון רענעסאנס

זעט מען אז בוכבאזיץ ביי אידן איז געוועזן על פי רוב אין די הענט פון דאקטוירים. מיטן אויפקום אבער פון דרוקוועזן און רענעסאנס איז דער דאקטער געווארן מער א רענעסאנס מענטש. דערצו נאך איז צוגעקומען א וויכטיגער פרט, א בארימטער דאקטער פלעגט ניט זיצן ביי זיך אין שטוב, ער פלעגט איינגעלאדן ווערן צו בארימטע. חולים, בארימטע קראנקע. איינלאדן א אידישן דאקטער פון איטאליע צו זען א פוילישן פריץ אין פוילן אין יענער צייט איז געוועזן א געווענליכע זאך. צענדליגער פון זיי. אז סאביעסקי דער פוילישער קעניג איז קראנק געווארן, איז ער נישט קראנק געוועזן צו איינלאדן א אידישן דאקטער פון איטאליע.

שרייבט ער אין זיין טראקטאט וועגן פסיכאלאגיע אזא זאך אז אידן האבן א געבוירענע אייגנשאפט צו זיין דאקטוירים, און ער זאגט אויס פון סוד א געוואלדיגע זאך וואס איז אין די געשיכטע פון אידן אין שפאניע אינגאנצן פארשוויגן געווארן, אז נאכן געירש ווען א שפאנישער מלך איז קראנק געווארן פלעגט ער געהיים שיקן א דעלעגאציע קיין קאנסטאטינאפל מען זאל ברענגען צוויי ייִדן דאָקטוירים צו אים, אַנדערש האָט ער נישט געוואָלט. דאָס איז זייער אַ וויכטיקע זאַך צו פֿאַרשטיין, פֿון וואַנעט האָט זיך גענומען די גאַנצע קולטור. ווער זיך פֿאָרשטעלן אַזאַ מין זאַך, אַז אַז יוסף שלמה דעלמעדיגאָ, וועלכער האָט געלעבט אין זעכצנטן יאָרהונדערט, האָט שוין געהאַט פֿיר טויזנט בענד, על-פּי-רובֿ אין העברעיש, און אז דער ערשטער רב פון אמעריקע, יצחק אבוהב, וועלכער איז געקומען פון פערנאמבוקו פון בראזיל, האט געהאט אזא ביבליאטעק, דרײַ הונדערט איין און נײַנציק העברעישע ספרים, געדרוקטע, נײַנצן מאנוסקריפטן, נאכער האט ער געהאט אין גויאישע שפראכן, האט ער געהאט ניין און פֿערציק אין שפאניש, און ער געוועזן א פרומער ארטאדאקסישער רב, נאר ס'איז נאכנישט געוועזן אפילו קיין קאנסערוואטיווע די אלע באגריפן האבן נישט עקזיסטירט, ער האט געקענט זיין פונקט אזוי רב אין פוילן ווי ער איז געוועזן אין אמעריקע. ער האט געהאט הונדערט און פֿערצן ביכער אין לאטיין און גריכיש.

דא קומען מיר צו א פונקט א זייער אינטערעסאנטן וואס איז זייער באלערנד. אלע ביבליאטעקן פון אונזערע רבנים וואס האבן געהאט ביכער אויך אין אנדערע שפראכן האבן זיך אפגעהיט אין א בעסערן פיזישן צושטאנד ווי יענע ביבליאטעקן וואס באשטייט פון בלויזע העברעאישע ספרים. אויף דעם קען מען זיך גוט פארטראכטן. ווייל בעת א רב וואס האט געקענט לאטיין האט געהאט ציצערא אדער צעזאר די ערשטע אינקונאבלן געדרוקט אין ווענעציע שיין געבונדן האט ער נישט געוואלט אז דער שיינער איינבאנד פון גויאישן בוך זאל פארשעמען דעם העברעאישן ספר האט ער עם געבונדן האט ער עם אפגעהיט ער האט זיך אפגעלערנט פון דעם און אפילו דרוקן האט מען אנגעהויבן בעסער דארטן וואו דרוקערייען האבן געדרוקט אין דער זעלבער צייט אויף העברעאיש און אויף אנדערע שפראכן, צום ביישפיל לוגדוני און ווענעציע און אנדערע, זענען טיפאגראפיש די העברעאישע ביכער שענער געדרוקט. און יעצט קומען מיר צו דעם ווי אזוי האט זיך ביסלעכווייז אנגעהויבן אויסארבעטן אט די דאזיגע וואס מען קען היינט אנרופן דאס ווארט ביבליאפיליע, וואס מיינט די ליבע פון בוך, איז נישט גענוג. ס'איז עפעס אזא מין זאך וואס מען קען אנרופן עפעס א ענציקלאפעדישע מאניע פאר זאמלען, און געבענטשט זאלן זיין די דאזיגע זאמלערס, ווייל אן זיי וואלטן מיר נישט געהאט קיין קולטור געשיכטע. איך וועל אייך געבן נאך אפאר ביאגראפישע קאנוועס, איך וואלט געקענט דא רעדן א גאנצע נאכט ווייל די צאל פון די דאזיגע מענטשן איז זייער גרויס. איך האב געזאגט פריער אז דארטן וואו לומדות גייט צוזאמען מיט עשירות, מיט רייכקייט, דארטן קומט אויף די אידישע, די, אויפגעקומען און אויפגעזאמלט די אידישע ספרים, די אוצרות פון אידישן בוך. דארטן וואו עס איז געוועזן נאר עשירות, נאר רייכקייט, אן לומדות,

דער פראגער רב איז געוועזן אפענהיים, דוד אפענהיים, זיין פאטער איז בארימט ווי דער שתדלן, בארימט אין דער אידישער געשיכטע וואס האט זיך באמיהט געגן גירוש פון אידן סיי אין פראג סיי אין ווין, איינער פון די שתדלנים וואס האט אין זכות פון דעם וואס ער געהאט געהאט אסאך מזל ווי צושטעלער פון שפייז פון ארמעען אין אייראפע האט ער פרייע צייט אפגעגעבן לטובת אידן. און איינער פון זיינע זין ר' דוד איז געוועזן א גרויסער למדן געוועזן פראגער רב איז געבוירן געווארן אין זעכצן פֿיר און זעכציק און איז געשטארבן זיבעצן זעקס און דרײַסיק. פארשטייט זיך אז איך על דא נישט רעדן וועגן זיין לומדות קודם כל בין איך נישט בארופן אפשאצן זיין לומדות איך וויל נאר רעדן זיין ראלע קאלאסאלע ממש אומשטערבליכע אין דער געשיכטע פון דער יידישער ביבליאָטעק-וועזן און בוך-קולטור בכלל. איך מיין, ווען קאַפקאַ, וואָס איז אויך אַ פּראָגער, אַ בן-עיר פון ר' דוד אָפּענהיים, וואָלט געלעבט אין יענער צייט, וואָלט מיר אפשר געהאַט דאָס טיפסטע, וואָס מ'קען זאָגן וועגן ר' דוד אָפּענהיים. שטעלט זיך פאָר אַ רב, וואס גייט ארויס ביינאכט אין גאס ווען אלע שלאפן, און נעמט מיט זיך א בארשט מיט א קיבל הייסע וואסער, און וואשט אפ פלאקאטן אויף די גאסן וואס זענען אויפגעהאנגען, נעמט זיי אראפ זייער זארגפעלטיג פון די ווענט, און זאמלט זיי דאס גאנצע לעבן. וואלט איר געזאגט אז דאס איז א משוגענער מענטש? ניין. ווייל זיי האבן עס נישט. וואס האט ער געטון? ס'איז געוועזן א שרעקליכער מנהג אין עסטרייך, אז ווען מ'האט פאר'משפט א מערדער צום טויט, פלעגט מען הענגען פלאקאטן אין די גאסן. מ'האט ארויסגעגעבן א גזירה אויף אידן, פלעגט מען אויפהענגען פלאקאטן אין די גאסן. דער דאזיגער פרומער רב האט פארשטאנען אז דאס זענען היסטארישע דאקומענטן. ער האט עס נישט געקענט אויף אן אנדערע אופן טון, ער האט נישט געקענט זיך אויף קיינעם פארלאזן פלעגט ער ביינאכט ארויסגיין אראפנעמען מיט אזויפיל זארג אז זענען אפגעהיט אין אין באדלעיאנא טאקע אין ענגלאנד אין א וואונדערבארן צושטאנד. ווען ער איז אלט געוועזן פיר און צוואנציג יאר. האט ער געהאט לויט זיין יוגענטליכן קאטאלאג פֿיר הונדערט און אַכציק ספרים. און וואס האט ער געטון? אפענהיים איז דער ערשטער זאמלער וואס האט באנוצט דאס ווארט וואס איז יעצט אזוי פאפולער דעזידעראטא. דעזידעראטא אין ביבליאגראפיע מיינט איך זוך ביכער, איך קען זיי נישט געפינען, איך האב זייערע טיטלען מיט די מחברים, דרוק איך אפ א רשימה, איך שיק עס פונאנדער איבער די גאנצע וועלט, זאלט וויסן אני הקטן זוך דעם ספר און כ'בין גרייט דאס צו קויפן. דאס האט געטון דער רב. אבער זיין ליסטע פון דעזידעראטא. וואס באשטייט פון נײַן הונדערט און צוועלף טיטלען, איז איינע פון די וויכסטיגסטע זאכן, צום גליק האט זיך איין עקזעמפלאר אפגעהיט, ווייל ער האט געזוכט אין יענע צייטן ביכער וואס איז שוין מער נישטא, דאס הייסט אז ער האט עס שוין נישט געקענט געפונען. דערפון איז געדרונגען אז ביי אידן האט מען געדרוקט אסאך מער ווי מיר ווייסן וועגן דעם. ער האט איבערגעלאזט נאך זיך פֿיר טויזנט פֿינף הונדערט געדרוקטע ספרים אויף העברעאיש און אויף יידיש האט געדרוקט א האט געזאמלט אלצדינג געדרוקט מיט העברעאישע אותיות און זיבן הונדערט און אַכציק מאנוסקריפטן. ער האט זיין ביבליאטעק געהאלטן אין פארשידענע פלעצער. אייראפע איז געוועזן דאמאלס פונאנדערגעטיילט אויף קליינע מלוכה'לעך. האט ער געוואוסט אז די צענזור אין פראג וועט נישט דערלאזן אזא בוך, האט ער געהאלטן די נישט צענזורירטע ביכער ערגעץ אנדערש. און דער סוף איז געוועזן אז ווען ער איז געשטארבן האבן די קינדער פאר'תכלי'עוועט דעם גאנצן פארמעגן. ס'איז געלעגן ווי א משכון און ס'דערגאנגען אזוי ווייט אז מ'האט עס געמוזט פארקויפן. שטעלט זיך פאר אז דער רב איז געשטארבן אין טויזנט זיבן הונדערט זעקס און דרײַסיק, און די ביבליאטעק איז פארקויפט געווארן קנאפע צוויי הונדערט יאר שפעטער, טויזנט אַכט הונדערט נײַן און צוואַנציק. אומזיסט האט משה מענדלזאהן, וועלכער האט געוואוסט וועגן דעם, זיך געווענדעט צו דייטשישע אידישע גבירים, אומזיסט האָט שפּעטער דער גרויסער בויער פון יידישע היסטאָריאָגראַפיע צונץ האָט זיך געווענדעט צו אַנדערע, מע זאָל עס ראַטעווען. ס'האָט נישט געהאָלפן. ס'איז געוועזן, וואָס מע זאָגט אויף ענגליש, אַן אָקשען אין אַכצן נײַן און צוואַנציק, און דאַמאָלס איז געקומען באָדלעיאַנאַ, דאָס הייסט די ביבליאָטעק, וואָס געפינט זיך אין ענגלאַנד, אין אָקספאָרד, און האָט עס געקויפט פאַר אַ שיבוש. און היינט צו טאג געפינט זיך די דאזיגע גרעסטע אידישע ביבליאטעק אין דער וועלט אין ניט אידישע הענט, אבער לאמיך אייך זאגן למען האמת, הלוואי וואלטן אלע אידישע ביבליאטעקן געפינען זיך אין אזא ארדנונג ווי יענע ביבליאטעק

צונץ איז געוועזן גערעכט ווען ער האט געשריבן אז דאס איז איינע פון די מעכטיגסטע פאקטן ווי א מאנומענט איז געשאפן געווארן פון א יעדן און געראטעוועט האט עס פון אונטערגאנג דווקא ניט ניט קיין אידן. פונקט ווי דער ערשטער גרויסער ביבליאגראף פון העברעאישער ליטעראטור איז געוועזן א קריסט מיטן נאמען יאהאן קריסטאף וואלף וועלכער האט טויזנט זיבן הונדערט און פֿערצן ארויסגעגעבן א בוך וועלכער איז ביז היינטיגן טאג מאנומענטאל, אזוי איז מאנומענטאל וואס אפענהיים האט אויפגעטאן, הגם עס געפינט זיך נישט היינט אין די אידישע הענט. יעצט קום איך צו א צווייטן זאמלער, צו א פוילישן אידן, כ'האב פארגעסן, כ'האב אייך צוגעזאגט צוויי, הגם איך דארף געבן דריי אזעלכע אילוסטראטיווע, שטעלט זיך פאר אין א שטעטל וואס אסאך פון אייך מסתמא ווייסן ווי דאס הייסט, וואו עס געפינט זיך נאשעלסק. ווייסט איר וואו איז נאשעלסק? א שטעטל אין פוילן. איז געבוירן געווארן אין זיבעצן הונדערט און פֿיר און נײַנציק א איד, דעם זעלבן יאר ווען קאשטשושקא האט אויפגעהויבן דעם אויפשטאנד, אבער איך בין זיכער אז ער האט נישט דעם זעלבן יאר עמיגרירט פון נאשעלסק, ווייל אזא גאון האט מען נישט געקענט זיין ביים געבוירן ווערן אין פוילן, עלכ"פ ער האט עמיגרירט, ווען ווייסט מען נישט, מען ווייסט וואוהין, האמבורג נאכער האנאווער. ער איז געוועזן א למדן פון זעלבסט לערע, נישט געהאט קיין סמיכה'ס גארניט נאר געווען א גרויסער למדן, אבער געמאכט האט ער א פארמעגן פון האנדל מיט מעל, און אלץ וואס ער האט פארדינט האט ער אריינגעלייגט אין קויפן ספרים און מאנוסקריפטן. ער האט געהייסן ראזענטאל. דער ראזענטאל איז געשטארבן אין האנאווער אין אַכצן זעקס און זעכציק, און האט איבערגעלאזט א ביבליאטעק וואס ווערט היינט פארעכנט פאר איינע פון די וויכטיגסטע אין אייראפע פון העברעאישע ספרים און כתבי יד. ער איז נישט נאר געוועזן א מענטש וואס האט געקייפט, נאר ער פלעגט וועגן יעדן ספר זאגן א מיינונג בכתב, און האט זיך געגעבן א באשיידענעם טיטל, אבער די געשיכטע זאגט אז ער איז געוועזן בארעכטיגט ער האט זיך ניט אונטערגעשריבן ראזענטאל, ער האט זיך אנגעשריבן יודע ספר, אז ער איז א מבין אויף ביכער, און ער איז געוועזן דער מבין. אז ער איז געשטארבן, איז די געווענליכע טראגעדיע אין אונזער קולטור געשיכטע, די קינדער האבן געפרעגט צו וואס אלדי שווארץ יאר דארפן זיי דאס האבן, האבן זיי עמיגרירט, איין א זון האט עמיגרירט פון דייטשלאנד קיין אמסטערדאם. איז ער געגאנגען צו דער האלענדישער רעגירונג און האט זיי פארגעשלאגן אזא מין, ווי מען זאגט עס, דיל, אזא מין ביזנעס. עפעס, כ'האב געהאט א טאטן, ער האט איבערגעלאזט אסאך ביכער, נישט איך ווייס וואס דארטן שטייט, נישט איך וויל וויסן, אבער מען זאגט מיר אז ס'איז ווערט געלט, אבער איך וויל פון דער רעגירונג אין האלאנד נישט קיין געלט, גיבט מיר דעם טיטל באַראָן און איך גיב אײַך אָפּ דעם טאַטעס ביבליאָטעק. מע האָט אָפּגעשאַצט די ביבליאָטעק און מע האָט געזען, אַז מען כאַפּט אַ גװאַלדיקע מציאה. מע האָט אים געגעבן דעם זון דעם טיטל באַראָן, און די אַמסטערדאַמער אוניווערסיטעטס-ביבליאָטעק האָט באַקומען די ביבליאָטעק, דאָס איז די באַרימטע ראָזענטאַליאַנאַ. אין נײַנצן צוויי און דרײַסיק אויף דעם ספינאזא קאנגרעס אין האג, גיט דער מעיאר פון דער שטאט האג א קבלת פנים פאר אלע דעלעגאטן, און דער מעיאר הייסט באראן דע ראזענטאל. אויף דעם דאזיגן קבלת פנים זאג איך אים. דיין טאטע איז געבוירען אין נאשעלסק אין זיבעצן פֿיר און נײַנציק, און איך פארזיכער אים אז אויף זיין ברית בין איך נישט געוועזן, זייער ערנסט זאג איך צו אים, געשטארבן אין אַכצן זעקס און זעכציק, איך דערצייל אים די גאנצע געשיכטע וואס איך האב אייך יעצט דערציילט. זאגט ער צו מיר אלץ שטימט, אבער דו ביסט דער ערשטער מענטש אין מיין לעבן וואס ווייסט וועגן דעם. זאג איך אים, ווער האט דיר געהייסן זיין א עם הארץ און נישט קענען קיין לשון קודש? דיין זיידע האט אנגעשריבן א אויטאביאגראפיע און איך האב עס. ער האט וועגן דעם נישט געוואוסט, ער האט ער האט געוואוסט וועגן א אויטא אויף צו פארן, אבער וועגן אויטאביאגראפיע האט ער נישט געוואוסט. אבער דא האט געטראפן א גליק, עס האט געקענט פאסירן אז דאס זאל אינגאנצן פארפאלן גיין, אזוי האב מיר

אויך א למדן א איד. דא וויל איך אייך זאגן זייער א אינטערעסאנטע זאך אין געשיכטע פון דער אידישער קולטור וואס מיר קענען אזוי ווינציג. אונזערע, איר ווייסט דאך אז אין מיטל אלטער פלעגט מען דאך רבנים נישט צאלן קיין שכירות, איר ווייסט דאך. האבן אסאך נישט פארשטאנען פון וואנעט נעמט זיך עס אז געוועזענע סוחרים ווערן רבנים. די געוועזענע סוחרים וואס האבן שוין געהאט אזויפיל געלט, חוץ סמיכות אויף רבנות, האבן זיי זיך געקענט ערלויבן צו ווערן רבנים. ס'איז געווען אן אנדער ענין אלזא ער האט געהייסן פרידלאנד, פון א קליין שטעטל אין מינסקער גובערניע. געשטאמט האט ער פון די רוזשענער קדושים, ווער ווייסט די געשיכטע פון די משפחות אין רוסלאנד ווייסט, די זאק און די גינזבורג, דער באראן גינזבורג שטאמט פון די זעלבע משפחה. קען זיין אויף א צווייטע משפחה, און אים האט זייער אפגעגליקט, און אזוי ווי ער איז געוועזן א יודע ספר, האט ליב אריינצוקוקן אין ספר, מסתמא געיארשנט ספרים, האט דער פרידלאנד אנגעהויבן קויפן ביבליאטעקן. דא קום איך צו דעם פונקט, זייער א אינטערעסאנטן, דער אונטערשיד צווישן

ווייל אלע ביבליאטעקן וואס פרידלאנד האט אויפגעקויפט שטאמט פון גאר אלטע אזעלכע מיוחסים גייסטיגע אז נאר זיי האבן געקענט דאס איבערלעבן אויף א טראגישן אופן. כ'וועל נישט אריינגיין אין אזא מין טרוקענע זאך ווי אייך אנגעבן פון וועמען ער האט געקויפט, עס איז גענוג אייך צו זאגן אז ער האט געקויפט גאנצע ביבליאטעקן אין קאמעניעץ און אין מינסק און אין ווילנע און אומעטום, און דא פלוצלינג ארום אַכצן הונדערט און נײַנציק האט ער זיך געזען ארומגערינגלט מיט אזויפיל ביכער און ער האט געוואלט נאר איין זאך, פראווא זשיטעלסטווא, דאס מיינט דאס רעכט צו וואוינען אין פעטערסבורג. און ס'האט אים אויך א שמייכל געטאן עפעס א טיטל פאטאמסטוועני פאטשאטני גראזשדאנין דאס מיינט א חשובער בירגער לדורות האט ער עס געשאנקען אזוי ווי מ'האט נישט געקענט שאפן ראזענטאליאנא איז דאך געשאפן געווארן א אידישע ביבליאטעק וואס וועט וואס וועט די אקאדעמיע פון וויסנשאפט שאפן א אידישע ביבליאטעק האט מען דאס פארמאסקירט אונטער אזא אומשולדיגן נאמען אזוי ווי די אקאדעמיע פון וויסנשאפט אין פעטערסבורג, ווייל דאמאלס האט עס געהייסן סאנקט פעטערסבורג, האט אן אזיאטישן מוזיי, אן אפטיילונג פון אזיאטישע, וועט עס אריינגיין אהין, אידן זענען אזיאטן, וועט עס אריינגיין אהין. האט פרידלאנד דאס געשאנקען, און ער האט געקריגן אלץ וואס ער האט געוואלט, און אזוי ארום איז אדאנק משה פרידלאנד, וועלכער איז וועלכער האט אנגעזאמלט פֿערצן טויזנט ספרים, דרײַ הונדערט מאנוסקריפטן, חוץ יודאיקא. איר זאלט וויסן, די גרעסטע צאל פון הגדה של פסח אין אלע שפראכן אין אלע לענדער ארויסגעגעבן,

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.